מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף ד' עמוד ב'. לאמיר נעמען דף ד' עמוד א' די לעצטע צוויי שורות, אבער לאמיר נעמען טאקע א קורצע הקדמה. האבן מיר געלערנט אין די משנה אז ארבעה ראשי שנים הם. אין די משנה איז געשטאנען באחד בניסן איז ראש השנה לרגלים. ווי די גמרא האט קורץ אויסגעשמועסט אז רגלים מיינט א מענטש וואס מאכט א נדר די תורה זאגט אונז דאך כי תדור נדר לה' אלקיך לא תאחר לשלמו, ס'דא א איסור פון בל תאחר, איז די שאלה איז ווען הייבט זיך אן דעם איסור, איז דאס גלייך, איך האב געמאכט א נדר, גלייך מוז איך לויפן בית המקדש גלייך גיין מקריב זיין מיין קרבן, אדער ניין האב איך עפעס א געוויסע צייט ווי לאנג איך קען ווארטן, איך האב מנדב געווען פאר צדקה, איך האב געמאכט געוויסע נדרים וואס איך מוז עפעס מקיים זיין, וויפיל צייט האב איך דאס צו מקיים זיין? איז לאמיר אנהייבן מיט דעם די לעצטע צוויי שורות, תנו רבנן, חייבי הדמין והערכין, איינער וואס זאגט דמי עלי מיין ווערט וויל איך געבן פאר בית המקדש, פשט איז מען נעמט דעם מענטש, מען גייט אים אפשאצן וויפיל איז ער ווערט פאר עבד, און דעם סכום דארף ער געבן פאר הקדש. והערכין, האט מען געזאגט ערכי עלי ווי די תורה זאגט אונז, ווענדט זיך ביסט א מאן, ביסט א פרוי, ווי אלט דו ביסט, וויפיל שקלים דו דארפסט געבן, החרמין וההקדשות זענען צוויי סארטן וועגן ווי מען קען מקדיש זיין א זאך, חטאות ואשמות, איינער וואס דארף ברענגען א חטאת, איינער וואס דארף ברענגען א אשם, עולות ושלמים, א מענטש זאגט צו א עולה, ער זאגט צו א שלמים, צדקות, ער זאגט צו צדקה, ומעשרות, אדער תרומה, מעשר, מעשר שני, די אלע זאכן, בכור, וואס מען דארף געבן פאר'ן כהן, ומעשר, ופסח. לקט, שכחה ופאה, וואס דער מענטש האט גענומען צו זיך בטעות און יעצט דארף ער עס אויסגעבן צו די עניים, איז די אלע זאכן זענען געבינדן צו א צייט, דאס הייסט איך מוז מקיים זיין די זאך וואס איך האב צוגעזאגט אדער די זאך וואס איך מוז דא טון, איז די שאלה איז יעצט וויפיל צייט האב איך דאס צו טון. די גמרא גייט יעצט ברענגען פינף שיטות, די ערשטע שיטה איז תנא קמא, זאגט תנא קמא אזוי, כיוון שעברו עליהם שלש רגלים, די מינוט פון ווען דו האסט געהאט דעם חיוב, און ס'איז אריבערגעגאנגען דריי רגלים, פסח שבועות סוכות, צו שבועות סוכות פסח, אדער סוכות פסח שבועות, די מינוט ס'גייט אריבער דריי רגלים, עובר בבל תאחר ביסטו עובר בבל תאחר. דאס הייסט, שיטת תנא קמא איז אז דו האסט דריי רגלים צו מקיים זיין דיינע זאכן, און די מינוט ס'גייט אריבער שלש רגלים, ס'גייט נישט אן וועלכע סדר ס'איז, ס'איז דריי רגלים אריבערגעגאנגען ביסטו עובר בל תאחר. ר' שמעון אומר ר' שמעון זאגט ניין, שלשה רגלים כסדרן, ס'דארף זיין שלשה רגלים, און דאס בין איך מסכים, אבער ס'מוז זיין כסדרן, דאס הייסט ס'מוז זיין אויף פסח, שבועות, מיט סוכות. אז ס'איז געווען סוכות פסח שבועות בין איך נאך נישט עובר אויף בל תאחר, כאטשיג באמת איז שוין אריבערגעגאנגען דריי רגלים, אויף דעם קומט ר' שמעון מחדש זיין און זאגט ר' שמעון ס'איז שלשה רגלים אבער ס'מוז זיין כסדרן, ס'מוז זיין מיט א סדר. וחג המצות תחילה, ווי הייב איך אן דעם סדר? אזוי האב איך שוין פריער אויסגעשמועסט אז חג המצות תחילה, פסח, שבועות מיט סוכות. דריטע שיטה איז ר' מאיר. ר' מאיר אומר, זאגט ר' מאיר ניין, כיוון שעבר עליהן רגל אחד, די מינוט ס'גייט אריבער איין רגל, דעמאלס זאלסטו וויסן עובר בל תאחר, ביסטו גלייך עובר בל תאחר, איך מוז נישט האבן דריי, איך מוז נישט האבן קיין כסדרן, איין רגל, ס'אריבערגעגאנגען א שבועות, דו האסט נישט מקיים געווען וואס דו האסט געדארפט צו טון, זאלסטו וויסן ביסטו עובר בל תאחר. רבי אליעזר בן יעקב אומר רבי אליעזר בן יעקב זאגט, כיוון שעברו עליהן שני רגלים עובר בבל תאחר, איך האלט, פון ווען ביסטו עובר, דאס איז נישט ביי איין רגל ווי רבי מאיר האט געזאגט, נאר די מינוט ס'גייט אריבער שני רגלים, דעמאלס זאלסטו וויסן ביסטו עובר בבל תאחר, עס איז א פסח מיט א שבועות, א שבועות מיט א סוכות, א סוכות מיט ראש השנה, ווייטער די סדר גייט מיר נישט אן, כיוון שעבר עליהן שני רגלים עובר בבל תאכל. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, די פיפטע שיטה איז רבי אלעזר ברבי שמעון, וואס ער זאגט ניין, כיוון שעבר עליהן חג הסוכות, עובר בבל תאחר, מיר איז וויכטיג איין זאך, ס'איז אריבערגעגאנגען א סוכות, זאלסטו וויסן ביסטו עובר בל תאחר, אז ס'גייט אריבער א פסח, גייט מיר נישט אן, ס'גייט מיר אריבער א שבועות, גייט מיר נישט אן, צו צוויי רגלים, גייט מיר נישט אן, נאר וואס, כיוון שעבר עליהן חג הסוכות, זאלסטו וויסן עובר עליהן בבל תאחר, די סוכות, דאס איז די טריגער. די מינוט ס'גייט אריבער א סוכות זאלסטו וויסן האסטו עובר געווען אויף בל תאחר. איז די גמרא וויל יעצט אדורכגיין אלע פינף שיטות, און לאמיר מסביר זיין יעדע שיטה פארוואס האלט ער אזוי ווי ער האלט. און פרעגט די גמרא אזוי, מאי טעמא דתנא קמא, וואס איז די סיבה פון תנא קמא, פארוואס האלט תנא קמא, די מינוט ס'גייט אריבער שלש רגלים, די סדר גייט מיר נישט אן, צו ס'איז פסח שבועות סוכות, צו ס'איז שבועות סוכות פסח, צו ס'איז סוכות פסח שביעי, די סדר גייט מיר נישט אן, די מינוט ס'איז אריבערגעגאנגען שלש רגלים, ביסטו עובר בל תאחר. זאגט תנא קמא אזוי, מכדי מינייהו סליק. לאמיר אנקוקן א מינוט די פרשה פון די ימים טובים. די תורה הייבט אן, פסוק א', שמור את חודש האביב, זאלסט האלטן חודש אביב, פסח, שפעטער פסוק ט' זאגט די תורה ווייטער, שבעה שבועות תספור לך, שפעטער פסוק י"ג גייט די תורה ווייטער זאגט די תורה, חג הסוכות תעשה לך. דאס הייסט, אין איין פרק האב איך דארטן אלע דריי ימים טובים, פסוק א' רעדט פון פסח, פסוק ט' רעדט פון שבועות, פסוק י"ג רעדט דארטן פון סוכות. איז נאכדעם ווען די תורה ענדיגט די אלע פסוקים, זאגט די תורה נאך איין פסוק, און די תורה לייגט צו, שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר, דריי מאל זאלסטו קומען עולה רגל זיין, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, ולא יראה את פני ה' ריקם. איז זאגט תנא קמא איין מינוט, מ'האט יעצט גערעדט פון פסח, פון שבועות, פון סוכות, וואס דארפסטו מיר קומען איבער'חזר'ן און זאגן שלש פעמים דריי מאל קום, דו ווייסט ווען די דריי מאל איז? מסתמא ווייסטו נישט, סאו איך מוז מסביר זיין, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, די דריי מאל זאלסטו קומען. אויף דעם זאגט תנא קמא איין מינוט, מכדי מינייהו סליק, מ'האט דאך יעצט גערעדט פון פסח שבועות סוכות, איז למה לי למהדר מכתב, פארוואס מוז די תורה מיר קומען נאכמאל איבער'חזר'ן און זאגן, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, וואס פעלט דאס אויס? יעדער איינער ווייסט דאך אז מ'רעדט פון דעם. איז וואס חזר'סטו מיר איבער און זאגסטו מיר, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, לכאורה וואס פעלט דאס אויס? נאר טענה'ט תנא קמא, שמע מינה לבל תאחר, די תורה וויל דיר זאגן זאלסט דו וויסן ר' איד, שלש פעמים דארפסט דו ארויפקומען, און איך ווייס דו ווייסט וועלכע שלש רגלים איך רעד פון, אבער איך זאג דיר נאכאמאל איבער בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, ולא יראה את פני ה' ריקם, דו האסט זאכן וואס דו דארפסט מקריב זיין, לאז עס נישט איבערגיין די דריי רגלים, לאז נישט איבערגיין קיין פסח שבועות סוכות, די סדר דאס גייט מיר נישט אן, די דריי ימים טובים, דעם פסח, דעם שבועות, דעם סוכות, דאס לאז נישט אריבערגיין, און איינמאל עס גייט יא אריבער, זאלסטו וויסן ביסטו עובר אויף בל תאחר. קומט אויס, דו פרעגסט מיך תנא קמא פון וואו ווייס איך אז ס'איז דא בל תאחר די מינוט וואס ס'גייט אריבער שלש רגלים? תירוץ איז, די תורה זאגט מיר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, וואס דאס פעלט נישט אויס, לערן איך ארויס פון דעם דעם איסור פון בל תאחר. עס פרעגט די גמרא ווייטער, ור' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, איין מינוט, לאמיר דאך חזר'ן איין מינוט וואס ר' שמעון האט געהאלטן, ר' שמעון געהאלטן ס'מוז זיין שלש רגלים אבער כסדרן, דאס הייסט ס'מוז זיין אויף א סדר, פסח, שביעות מיט סוכות, אויב ס'איז געווען שביעות סוכות פסח, אז ס'איז געווען סוכות פסח שביעות, ביסט גארנישט עובר, ס'מוז זיין שלש רגלים כסדרן. זאגט ר' שמעון פון וואו ווייס איך דאס? זאגט ער אזוי, ווייל אינו צריך לומר בחג הסוכות, איך בין מסכים וואס דער תנא קמא האט יעצט געזאגט, אבער איך וויל צולייגן נאך א קנייטש. אז מען קוקט אן די פסוקים, דער פסוק אז מען דארף עולה רגל זיין, שטייט אין די פרשה פון סוכות, איז טענה'ט ער, די ווארט חג הסוכות איז זיכער דארף איך נישט האבן דא, ווייל מען רעדט דאך ממש אין די פרשה פון סוכות, שבו דיבר הכתוב, פון דעם רעדט מען דאך, איז וואס דארפסטו מיר איבער'חזר'ן? פסח פארשטיי איך, שביעות לאמיר זאגן איך קען עס אויך דערהערן, הגם נישט, און פארדעם האלט איך טאקע אזוי ווי תנא קמא, אז איך לערן ארויס בל תאחר, און איך ווייס אז איך דארף האבן דריי רגלים. אבער למה נאמר פארוואס דארפסטו מיר נאכאמאל ארויסברענגען דעם ווארט חג הסוכות ווען דו האלטסט דיך ממש אינמיטן פון דער פרשה פון סוכות? נאר וואס, זאגט ר' שמעון, לומר שזה אחרון, זאלסטו וויסן, די ווארט חג הסוכות, דאס לערנט מיר נאך צו איין קלייניקייט, איין קנייטש וואס איך לערן ארויס פון דעם, וואס איז דער קנייטש? אז חג הסוכות מוז זיין דער אחרון. ס'מוז טאקע זיין שלש רגלים, אבער ס'מוז זיין כסדרן אז די סוכות מוז זיין די לעצטע. און פאר דעם די סדר דארף זיין פסח, שביעות, און די לעצטע סוכות. אז איך האב סוכות פסח שביעות, צו איך האב שביעות פסח סוכות, אנטשולדיגט, דו ביסט נישט עובר בל תאחר. ווען ביסטו עובר בל תאחר שלש רגלים, אבער די סוכות ער מוז זיין אחרון. איז פאר דעם ווייסן מיר יעצט אויך די שיטת רבי שמעון. רבי שמעון זאגט איך לערן עס אויך ארויס פון חג המצות חג השביעות חג הסוכות, נאר איין קליינע קנייטש לייג איך צו, די ווארט חג הסוכות לערנט מיר אויס אז שזה אחרון אז ער איז די לעצטע. יעצט ור' מאיר מאי טעמא, שיטת ר' מאיר, וואס ער האט געהאלטן אז רגל אחד, די מינוט ס'גייט אריבער איין יום טוב גלייך ביסטו עובר בל תאחר, וואס איז זיין סיבה? זאגט ער דכתיב, ובאת שמה והבאתם שמה. זאלסטו וויסן די תורה זאגט מיר, צוויי פסוקים באמת, און די תורה זאגט ענדיגט צו איין פסוק ובאת שמה, און שפעטער די נעקסטע פסוק הייבט זיך אן והבאתם שמה, איז פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, די תורה לייגט מיר דא צוזאמען דאס צו זאגן זאלסטו וויסן ובאת שמה, דו קומסט אן דארטן, גלייך יעצט והבאתם שמה, זאלסטו יעצט גיין גלייך מקריב זיין דיין קרבן, און אז דו האסט עס נישט מקריב געווען גלייך, נאר דו האסט געשלעפט, ווייסט וואס, כ'וועל קומען אין אפאר חדשים נאכאמאל, וועל איך דעמאלטס ברענגען מיין קרבן. אויף דעם זאגט ר' מאיר זאלסטו וויסן ביסטו עובר בל תעכה, ווייל די תורה לייגט מיר צוזאמען די ביידע ווערטער, ובאת שמה והבאתם שמה, צו אויסלערנען די מינוט ס'גייט פארביי איין יום טוב, זאלסטו וויסן ביסטו גלייך עובר בל תעכה. איז פרעגט די גמרא איין מינוט, לפי ר' מאיר וואס ער זאגט יעצט אז איך לערן עס ארויס פון ובאת שמה והבאתם שמה, ורבנן, וואס טוען די אנדערע שיטות? וואס טוט תנא קמא? וואס טוט רבי שמעון? די אנדערע צוויי שיטות וואס מען גייט באלד רעדן, וואס מאכן זיי מיט דעם פסוק? ענטפערן זיי ההוא לעשה, דאס קען מען אויסלערנען אז ס'איז דא אן עשה, נישט קיין בל תאחר. אז דו האסט א מצוות עשה, אז דו ביסט יעצט ביסט עולה רגל, האסטו א מצוות עשה צו גיין מקריב זיין דיינע קרבנות. דאס הייסט, קיין בל תאחר, האבן אלע געזאגט ניין, נישט די ערשטע יום טוב, איך בין נישט יעצט גלייך עובר בל תאחר. וואס יא? אן עשה דו דארפסט באמת יעצט מקריב זיין דיין קרבן. אויף בל תאחר האסטו מער צייט, אבער אן עשה דו זאלסט יעצט גיין מקריב זיין דיין קרבן די ערשטע יום טוב וואס דו ביסט דא? אוודאי יא. זאגן זיי, אונז זעמער אפשר מסכים מיט ר' מאיר, אבער נאר אויף אזוי ווייט ס'איז דא אן עשה. בל תאחר? ניין, דאס זעמער נישט מסכים. אויף דעם פרעגט די גמרא ור' מאיר, ר' מאיר, נו די אנדערע האבן דאך א גוטע טענה, ווי ווייסטו מ'לערנט ארויס פון דעם בל תאחר, אפשר איז נאר דא אן עשה אויף דעם? אויף דעם זאגט ר' מאיר ניין. כיוון דאמר ליה רחמנא אייתי ולא אייתי, זאגט ר' מאיר פשוט, די תורה זאגט מיר ובאת שמה והבאתם שמה, און די תורה זאגט מיר ר' איד, דו ביסט אנגעקומען דא קיין ארץ ישראל, והבאתם שמה, גיי מקריב זיין דיין קרבן, אויב אזוי זאגט ר' מאיר פשוט ממילא קם ליה בבל תאחר, איך מוז נישט האבן קיין פסוק צו זאגן אה ס'דא אן עשה פארקערט, די תורה זאגט מיר זאלסט וויסן ר' איד, איך האב אסאך א שטערקערע איסור פאר דיך, איך האב אסאך א גרעסערע פראבלעם פאר דיך אז דו ביסט נישט מקריב דיין קרבן, נישט קיין עשה נאר בל תאחר. זאגט ר' מאיר איך דארף נישט צוקומען וואס די אנדערע האלטן ס'איז אן עשה די אנדערע געבן דיר מער צייט פאר בל תאחר, מוזן זיי זאגן די פסוק קומט צו זאגן פאר אן עשה. איך זאג ניין, די מינוט וואס דער איד קומט עולה רגל זיין און ער איז נישט מקריב זיין קרבן, זאלסטו וויסן גלייך ביסטו עובר אויף בל תאחר. איז גייט די גמרא יעצט צו די פערדע שיטה, ור' אליעזר בן יעקב, ר' אליעזר בן יעקב וואס ער האט געהאלטן, די מינוט ס'גייט אריבער שני רגלים, צוויי ימים טובים, גלייך ביסטו עובר אויף בעל תעכה, פסח שבועות, שבועות סוכות, סוכות פסח, די סדר גייט נישט אן ווי עס איז, די מינוט ס'גייט אריבער שני רגלים זאלסטו וויסן ביסטו עובר בל תאחר. זאגט די גמרא, ור' אליעזר בן יעקב וואס ער האלט שני רגלים מאי טעמא וואס איז זיין סיבה? זאגט די גמרא אזוי דכתיב ווייל אין פסוק שטייט אלה תעשו לה' במועדיכם, זאגט ער אזוי די תורה זאגט אז אלה תעשו לה' במועדיכם איז מיעוט מועדים שניים, אז מיעוט מועדים וואס הייסט מועדיכם, וואס די מינימום פון ימים טובים, מועדיכם איז מינימום צוויי, און די תורה זאגט אונז לבד מנדריכם, חוץ דעם, דאס הייסט די זאכן וואס דו האסט צוגעזאגט די זאכן וואס דו דארפסט טון, דאס אלעס מוזטו מקריב זיין ווען? במועדיכם, וואס איז די מינימום פון מועדיכם? דאס איז שניים, פארדעם פרעגסטו מיך, זאגט רבי אלעזר בן יעקב, ווי ווייס איך אז דו ביסט עובר בל תאחר, תירוץ איז, וויבאלד די תורה זאגט אונז אלה תעשו לה' במועדיכם. פרעגט די גמרא ווייטער ורבנן, וואס טוהן די אנדערע מיט דעם פסוק? זיי האבן דאך גארנישט מסביר געווען וואס זיי טוהן מיט דעם פסוק, וואס לערנען זיי פון דעם? אויף דעם זאגט די גמרא, ההוא לכדרבי יונה, זיי לערנען א צווייטע זאך אזוי ווי רבי יונה האט געזאגט. דאמר רבי יונה, רבי יונה האט געזאגט, הוקשו כל המועדים כולם זה לזה, מען האט צוזאמגעבינדן, מען האט געמאכט א היקש צו אלע ימים טובים מיט ראש חודש, אז יעדע שעיר וואס מען ברענגט דעמאלס, שכולם מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו. מיר לערנען א צווייטע זאך פון דעם, מיר לערנען פון דעם אז די שעיר וואס די מענטש ברענגט אויף אלע ימים טובים, זאלסטו וויסן, שכולם מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו. איז גייט די גמרא צו די פיפטע שיטה, ורבי אליעזר ברבי שמעון מאי טעמא, רבי אליעזר ברבי שמעון, וואס דו האסט געלערנט, די מינוט וואס ס'גייט אריבער חג הסוכות, זאלסטו וויסן ביסטו גלייך עובר בל תאחר, פסח גייט מיר נישט אן, שבועות גייט מיר נישט אן, קענסט אריבער גיין געזונטהייט, ביסט גארנישט עובר. סוכות, דאס איז גלייך די טריגער. דאס הייסט, דו האסט געמאכט דיין נדר, דו דארפסט מקריב זיין דיין קרבן, א זאך וואס איז געשען נאך סוכות, האסטו צייט ביז סוכות, אז האסט געמאכט ערב סוכות, יעצט ביז סוכות מוזטו עס מקריב זיין, די סוכות איז די טריגער, נישט קיין שלש רגלים, ס'איז איין יום טוב, ס'גייט אריבער סוכות, זאלסטו וויסן ביסטו עובר בל תאחר. איז פרעגט די גמרא מאי טעמא וואס איז זייער סיבה? זאגט די גמרא דתניא, רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, לא יאמר חג הסוכות שבו דיבר הכתוב, אז מ'האט שוין פריער דערמאנט, ווען די תורה זאגט אונז מ'דארף עולה רגל זיין, זאגט אונז די תורה בחג הסוכות, טענה'ט ער, חג הפסח פארשטיי איך, שבועות פארשטיי איך אויכעט, ווייל מ'איז אדורכגעגאנגען צו פון, מ'האט גערעדט פון פסח פריער, מ'האט גערעדט פון שבועות פריער, לאמיר זאגן אין א מינוט, פאר דערווייל, דאס קען מען דערהערן. אבער חג הסוכות, למה נאמר? פארוואס דארף די תורה מיר איבערזאגן, חג הסוכות, שבו דיבר הכתוב למה נאמר? פארוואס דארף די תורה מיר איבערזאגן, זאלסטו וויסן ווען דו דארפסט עולה רגל זיין בחג הסוכות? יא שכוח, מען רעדט דאך יעצט פון די גאנצע פרשה פון סוכה, ווי פסוק י ג האלט הייבט זיך אן דארטן, חג הסוכות תעשה לך. איז פרעג איך דיר פארוואס דארף די תורה מיר איבער'חזר'ן אין די סוכה אין די פרשה פון סוכה, חזר'ט מיר די תורה נאכאמאל איבער בחג הסוכות. נאר וואס לומר דיר צו זאגן שזה גורם, זאלסטו וויסן, דאס איז די איינציגסטע וואס איז גורם, די מינוט ס'גייט אריבער א סוכות, ער איז די גורם. אים אליינס און נישט קיין צווייטע יום טוב, די מינוט ס'גייט אריבער סוכות, דו האסט נישט מקריב געווען דיינע קרבנות, זאלסטו וויסן ביסטו עובר בל תאחר. קומט אויס, האבן מיר יעצט דא די לעצטע שיטה, זאגט רבי אלעזר ברבי שמעון, פון וואו ווייס איך דעם איסור פון בל תעכר? פון דעם ווארט חג הסוכות. די מינוט וואס דו גייסט אריבער סוכות, ביסטו עובר, און דו האסט עובר געווען דעם איסור פון בל תעכר. זאגט די גמרא ור' מאיר ור' אליעזר בן יעקב, ר' מאיר וואס ער געהאלטן רגל אחד, און ר' אליעזר בן יעקב וואס ער געהאלטן פון שני רגלים, וואס באמת לפי זיי האבן יעצט א פראבלעם, האי בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות מאי דרשי ביה, אונז האבן דא נאך צוויי ליידיגע באקסעס, וואס מאכן זיי מיטן פסוק פון חג המצות חג השבועות און חג הסוכות? יעדער אנדערע האט שוין מסביר געווען און געזאגט איך דארף דאס האבן פאר בל תאחר. אבער זיי צוויי וואס גייען זיי טון דערמיט, ר' אליעזר בן יעקב מיט ר' מאיר וואס טוען זיי דערמיט? אויף דעם זאגט די גמרא מיבעי להו לכדר' אלעזר בן אמר ר' אושעיא דאמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא מנין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה זאלסטו וויסן פון ווי ווייס איך אז עצרת אז שבועות אז א מענטש דארף ברענגען די עולת ראיה א מענטש דארף ברענגען די חגיגה פון ווי ווייס איך אזוי ווי יעדע יום טוב אז דו האסט א תשלומין ס'מוז נישט זיין ממש אויף יום טוב, אוודאי די מצוה איז צו ברענגען אויפן ערשטן טאג פון יום טוב, אבער דו האסט נישט מקריב געווען, פון ווי ווייס איך אז איך האב תשלומין דערצו? ווי ווייס איך אז די נעקסטע זיבן טעג קען איך עס אויכעט מקריב זיין? כל שבעה? אויף דעם זאג איך דיר זאלסט וויסן תלמוד לומר, אויף דעם זאגן זיי נוץ איך דעם פסוק בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, איך נוץ דעם פסוק מיר אויסצולערנען זאלסטו וויסן אז שבועות האט א תשלומין, מקיש חג השבועות לחג המצות, איך שטעל צו דעם שבועות צו צו חג המצות צו פסח, מה חג המצות יש לו תשלומין כל שבעה, אזוי ווי פסח קענסטו גיין מקריב זיין א חגיגה כל שבעה, אף חג השבועות יש לו תשלומין כל שבעה, אזוי אויך זאלסטו וויסן שבועות וואס באמת איז נאר איין טאג, זאלסטו וויסן האסט אויך זיבן טעג צו מקריב זיין דיינע קרבנות. פרעגט די גמרא איין מינוט, דו ווילסט מיר זאגן פון די ווערטער חג המצות, חג השבועות, און חג הסוכות, נעם איך דעם שבועות און איך שטעל אים צו צו פסח? פרעגט די גמרא איין מינוט, וליקיש לחג הסוכות, מאך עס צו די אנדערע זייט, שטעל צו דעם שבועות צו סוכות. און וואס פארדין איך? מה להלן שמונה, אזוי ווי סוכות האט אכט טעג, דאס הייסט די תשלומין איז נישט נאר זיבן טעג ווי שבועות, נאר עס איז אכט טעג ביי סוכות, אויב אזוי זאל איך דיר זאגן, מה להלן שמונה, אזוי ווי ביי סוכות האב איך אכט טעג, אף כאן שמונה, אזוי אויך ביי שבועות, איך מוז האבן דעם תשלומין, שטעל עס צו צו סוכות און איך האב אכט טעג. דאס הייסט די גמרא פרעגט, פארוואס גייסטו עס צושטעלן די חג השבועות וואס שטייט אינמיטן צו פסח, שטעל אים צו צו סוכות, און אזוי פארדינסטו נאך א טאג. אויף דעם וויל די גמרא ענטפערן, ניין דאס קען איך נישט טון, ווייל שמיני רגל בפני עצמו הוא, אויף סוכות האב איך טאקע אכט טעג, אבער דער שמיני דער אכטער טאג איז רגל בפני עצמו הוא, און פארדעם דארף איך אים צושטעלן צו סוכות. אויף דעם טענה'ט די גמרא איין מינוט, עס איז נישט אמת וואס דו זאגסט יעצט, ווייל אימור דאמרינן רגל בפני עצמו, ווען זאגן מיר אז ער איז א רגל בפני עצמו, דאס איז דווקא לענין פז"ר קש"ב, נאר פאר די זעקס זאכן, פאר דעם איז ער א רגל בפני עצמו. וואס הייסט? לאמיר עס קורץ מסביר זיין. פייס, דאס הייסט, פאר די גורל וואס מ'האט געמאכט פאר די פר וואס קומט אויפן אכטן טאג, נארמאל גאנץ סוכות איז געווען אזוי אסאך פרים, איז יעדע משמר, די אלע פיר און צוואנציג משמרות, צוויי און צוואנציג האבן דריי מאל איבערגעברענגט דעם פר אויף גאנץ יום טוב סוכות, און צוויי פון זיי האבן נאר צוויי מאל געברענגט די פרים אויף יום טוב. אבער ווען ס'איז געקומען צו שמיני עצרת, דעם פר וואס מ'האט דעמאלטס געברענגט, האט אנגעהויבן א נייע פייס, א נייע גורל צווישן אלע כהנים, יעדע אייניגע קען זוכה זיין צו גיין מקרב זיין דעם פאר. זמן, מ'דארף מאכן שהחיינו, ס'קומט שמיני עצרת, האט עס גארנישט מיט סוכות, ס'איז א נייע יום טוב, מ'דארף מאכן שהחייני. רגל, בשעת'ן דאווענען זאג איך שמיני עצרת החג הזה, ס'איז נישט מער סוכות, ביים בענטשן ביי יעלה ויבוא, ביים דאווענען, ס'איז א רגל בפני עצמו. דאס איז פז"ר, קש"ב, מיינט די קרבן, ס'איז א אנדערע קרבן, מ'ברענגט איין פר, מ'ברענגט איין איל, מ'ברענגט ד' כבשים, ס'איז אנדערש ווי סוכות. שיר, די שיר של יום זאגט מען אנדערש, ווי רש"י זאגט לכאורה זאגט מען למנצח על השמינית, און קש"ב די בי"ת איז די ברכה, מען האט געמאכט א ברכה אויפן קעניג, איז זאגט ער, ביסט גערעכט טאקע אז שמיני עצרת ווערט אנגערופן א רגל בפני עצמו, דאס איז אבער נאר אויף פז"ר קש"ב אויף די זעקס זאכן, אבל לענין תשלומין דברי הכל תשלומין דראשון הוא, אבער יעדער איז דאך מסכים ווען ס'קומט צו די תשלומין פונעם קרבן איז עס א רגל בפני עצמו, און אויב אזוי פרעג איך דיך, אז דו ווילסט מיר זאגן אז איך לערן פון חג המצות חג השבועות און חג הסוכות, לערן איך ארויס פון דעם תשלימין פאר עצרת פאר שבועות, און איך זאג איך שטעל צו דעם שבועות צו פסח, פרעג איך דיר, וואס גייסטו צו פסח? גיי צו סוכות. פסח האט נאר זיבן טעג, און סוכות האט אכט טעג. איז ווער בעט דיך צו שטעלן דעם שבועות צו פסח, שטעל אים צו צו סוכות. איי האסטו געוואלט טענה'ן ניין, סוכות די אכטן טאג איז עפעס א עקסטער חשבון, זאג איך ביסט גערעכט ס'איז טאקע א עקסטער חשבון, אבער נאר פאר פז"ר קש"ב פאר די זעקס זאכן, אבער לגבי תשלימין האט עס די זעלבן דין. דתנן, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג, איינער וואס האט נישט געברענגט זיינע קרבנות אויף יום טוב ראשון של חג, חוגג כל הרגל, קען ער ברענגען זיינע קרבנות גאנץ רגל, ויום טוב האחרון של חג, די חגיגה, די עולת ראי', קען ער ברענגען גאנץ חג, אינקלודינג יום טוב אחרון של חג, אינקלודינג דעם שמיני עצרת, איז זייער שיין פון דיר, דו ווילסט טאקע נוצן דעם פסוק און זאגן אז איך לערן ארויס פון דא זאלסטו וויסן אז די רגל פון שבועות האט תשלימין, און איך שטעל אים צו צו סוכות, אבער פארוואס שטעלסטו אים צו צו סוכות און נישט צו פסח און נישט צו סוכות? אויף דעם זאגט די גמרא ביסטו גערעכט, נאר וואס כ'וויל דיר מסביר זיין איין זאך, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. אז איך האב א טשויס צו גיין צווישן זיבן און צושטעלן צו פסח, אדער גיין צו אכט און צושטעלן צו סוכות, ענדערש וועל איך אים צושטעלן צו פסח. ווייל דו וועסט מיר קומען פרעגן שפעטער ממילא אז איך שטעל אים צו צו סוכות פרעגסטו מיר אה וואס ביסטו געגאנגען צו סוכות שטעל אים צו צו פסח. פאר דעם זאג איך דיר ווייסט וואס, תפסת מרובה לא תפסת, איך וואלט געגאנגען צו סוכות וואלסטו מיר גלייך געפרעגט גיי צו פסח, בין איך טאקע געגאנגען צו פסח, איי ביי פסח וועסט מיר פרעגן וואס דו ביסט נישט געגאנגען צו סוכות, אויף דעם זאג איך דיר אז מען כאפט אן צופיל כאפסטו גארנישט אן, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. איז פרעגט די גמרא אלא למאי הלכתא כתביה רחמנא לחג הסוכות, אויב זאג איך דיר אז מען לערנט ארויס די שבועות אז די שבועות האט אויך א תשלימין און איך שטעל אים צו צו פסח, אויב אזוי פארוואס למעשה שטייט אין דעם ווארט סוכות דארטן אויך אינעווייניג? שטייט דאך יא בחג המצות און בחג השבועות און דאס דארף איך האבן אבער בחג הסוכות וואס איך שטעל גארנישט צו צו אים פארוואס דארף איך אים האבן? אויף דעם ענטפערט די גמרא, לאקושיה לחג המצות, מה חג המצות טעון לינה, אזוי ווי חג המצות איז דא א מצוה פון לינה, דאס הייסט, נישט נאר דו דארפסט זיין אין ארץ ישראל, נישט נאר דו דארפסט זיין אין ירושלים די נאכט פון די קרבן, פון וואס מען עסט קרבן פסח, נאר אפילו די נאכט נאכדעם, די ערשטע נאכט חול המועד דארפסטו אויכעט זיין דארטן, און דאס לערן איך ארויס, זאלסטו וויסן אזוי ווי חג המצות טעון לינה, אף חג הסוכות טעון לינה? פרעג איך דיר איי וואו האסט א מנלן? פון וואו ווייס איך טאקע ביי פסח און מ'דארף דארטן איבערנעכטיגן? דכתיב ופנית בבוקר והלכת לאהליך קען דאך נישט מיינען די תורה וויל דיר זאגן ופנית בבוקר גלייך די טאג נאכן סדר ווייל יעצט האסט דאך דער חיוב דארפסט ברענגען די עולת ראיה דארפסט ברענגען די שלמי חגיגה אלא מאי ווען די תורה זאגט מיר ופנית בבוקר מוז דאך זיין די תורה מיינט צו זאגן חול המועד, אויף דעם קומט די תורה מיר לערנען זאלסטו וויסן חג הסוכות, דער חג הסוכות האט די זעלבע זאך ווי דעם פסח, אזוי ווי פסח דארף האבן לינה, אף חג הסוכות טעון לינה.